זייט צוויי, המשך. הא, מיט זיי טאר מען נישט אנהייבן, א ליאדע וואס שעלטן זיי מיט טויטע קללות, בלייבט נישט מער איבער ווי צו נעמען דאס ירושה זילבער און. פייוויש איז שטיין געבליבן פארן פאטער'ס בילד, ער האט זיך דערמאנט, ס'איז שבת,

און פייוויש גיט א קלער אז ס'וואלט גארנישט געווען קיין קרומע זאך ווען אין גאס זאלן ליגן נבלות און יעדער איד וואס דארף אפגעבן א חוב אדער אויסקויפן א פאטענט זאל נעמען און שינדן די פעל פון די נבלות. אדער למשל מ'דארף חתונה מאכן א טאכטער. פייוויש דערמאנט זיך אן עלטערן מיידל און ער גיט א זיפץ, א וואוילער איד דער פנחס'ל, אבער פארט איציק לייב'ס פאקאלעניע שיינע צייטן אנגעקומען פאר די שיכור'ס, מוז דאך פארליב נעמען. ווער ווייס. אפשר שטייט זיי גארנישט אן, און פייוויש טראכט אז אייגנטליך האלט ער מיט זיין ראכטשען בעסער ווי מיט דער יונגערער. און איצט דער זוהן. קומט אויס אז ער איז ארומגערינגלט פון אלע זייטן. ער? פארוואס בלויז ער? און דאס גאנצע שטעטל? אזוינס איז נאכנישט געוועזן. פונדערויסן און פון אינעווייניג. פייוויש האט זיך דערמאנט אז עס לויערט נאך א גרויסע סכנה אויף אידן פון אינעווייניג. אויב אזוי איז אפשר שוין טאקע אנגעקומען די צייט, משיח'ס צייטן, טא דארף מען דאך נישט זיין כנגד, און פייוויש כאפט זיך אז אמאל, אמאל, שוין גאנץ לאנג, ס'איז נאך געוועזן איידעמס אויף קעסט, פלעגט מען אין די שבת צונאכטסן טרינקן מיט לוי'ן בייעריש ביר, צובייסן מיט הערינג, ליינען דעם המגיד מיטן המליץ, און זינגן, אין דער סאָכע ליגט די מזל ברכה. דעמאָלט איז גאָרנישט געוואָרן דערפֿון, אָבער איצט, ווער ווייס? און פֿײַוויש באַשליסט בײַ זיך אַריבערצוגיין בלי-נדר שבת-צו-נאַכטס צו לוי'ן און איבעררעדן מיט אים וועגן דער זאַך, אַזוי גלאַט אָן אַ כּוונה. יוגנט. שנעל איז צוגעפאלן די פראסטיגע ווינטער נאכט, און איבער די שנייאיגע געסלעך האט א שפראץ געטאן מיט יונגן לעבן. קערגער פאררויטלטע פון פרישקייט, אויגן צופינקלטע, הענט צופלאטערטע, און דאס געלעכטער הילכט אין דער טרוקענער לופט. הו-הא! הו-הא! און באלד זענען שוין קערפערס צוזאמענגעפלאכטן, בייטשן סווישטשען, און קולות צעקלינגן זיך איבער די געסלעך, ארויף און אראפ, און הו און הא, מיט פארשטיקטע געלעכטערס, לעבן זאל דער קוליג, בארג אראפ, בארג ארויף, לעבן זאל די יוגנט, געפאלן און אויפגעשטאנען, געפאלן און אויפגעשטאנען, ווייס איז דער שניי, ווייס די סוועדערס, ווייס די בערעטן, לעבן זאלן די ווינטער פעריען,

קאַפּיטאַל און אַרבעט. פֿון געדיכטן רױך זעען זיך קױם אַרױס די פֿאַרפֿלאַמטע פּענעמער און די צעשױבערטע האָר. רופֿט זיך אָן דער באַװײַבטער פֿאָרזיצער ליפּע דער סטאָלאַר. אונדזער פֿאַראײן, דער נאָדל-פֿאַראײן, דאַרף קודם-כּל אײַנפֿירן אין פּלױנע דעם אַכט-שעהדיקן אַרבעטסטאָג. אונדזערע שׂונאים זענען די מײַסטערס. פֿאַר אונדז זענען זײ די פֿאַרטרעטער פֿון קאַפּיטאַל אין פּלױנע.

פֿלעגן זיך קײַקלען ביזן רינשטאָק, און ליפּע האָט געהאַט אַ טועכץ מיט צונױפֿקלױבן די פֿרוכטן אין אײן קױש אַרײַן, פּונקט אַזױ, װי איצט, מיטן אָרגאַניזירן די חבֿרים פֿון אַלע הױף און קעלער-שטובן און צונױפֿברענגען זײ אין אײן פֿאַראײן. דערװײַל האָט בנימין מלמדס זון, קלמן דער אײַנבינדער, גענומען דאָס װאָרט. איך מײן, אַז מע דאַרף אױך באַקעמפֿן דעם קלעריקאַליזם אין פּלױנע. די קלעריקאַלן זענען די מיטהעלפֿער פֿון דער בורזשאַזיע. מיר דארפן זיך א נעם טאן צום רב, צו די מלמדים, און דער עיקר, צוגרייטן די חמץ אקציע אויף פסח בלי נדר. קלמן האט געפילט אז ער האקט אונטער א בוים, זיין אייגענעם בוים. ער איז נאר איין צווייג, און דער שטאם איז דער פאטער. נו יא, אדרבה, פרנסה? וואס קאן דא אבער זיין פאר אן אויסנאם? ער האט שוין דאס נישט איינמאל געזאגט דעם טאטן, איך האב זיך ביי דיר נישט געבעטן. ביסט מיין פאטער? איז עס נאר א ריינער צופאל? מיר גייען זיך סאוויזא פונאנדער, און וואס שייך דעם פאטער'ס מלמדות? איז פארפאלן אז מ'האקט האלץ פאלן שפענער. אנדערש אבער וואלט געוועזן ווען דאס מלמדות זאל זיין א פראלעטארישע באשעפטיגונג, ווי א שטייגער דאס איינבינדן ספרים, דעמאלט אפשר. סענדערל'ן דעם שטעפער

זענען אויסגעטרעטן, ער ליגט אַ צעקוועטשטער אין דער בלאָטע ווי אַ לאַטקע אין אייל. יענע שלעפּן פֿון אים פֿון די קעשענעס, משה אָדער דאַרווין, פֿון וואַנען האָבן זיך גענומען רעליגיאָנען, פֿיליפּ קראַנצעס קולטור-געשיכטע, און מאַכן דערפֿון אַ תּל. דערנאָך איז געקומען דער האַרץ-פֿעלער. ער שפּרינגט אויף. וואָס עפּעס בלי נדר?

ארבעטן זיבן הונדערט מאן, אין די דראט ווערקשטאטן, דרײַ הונדערט. איצט בויעט מען א שמאלע באן ליניע צו דער צוקער פאבריק, מיכאלעף, א אידישער קאפיטאליסט. און צווישן די אלע ארבעטער געפינט זיך נישט קיין איין אידישער פראלעטאריער. ס'פעלן אויס הענט, דירעקטארן שרייבן אויס ארבעטער פון דער פרעמד. דער נאדל פאראיין דארף ערקלערן אונזער שטאנדפונקט. מיר זענען נישט מסכים מיט נאציאנאל-בורזשואזע פאראורטיילן, מיר פארלאנגן צו באשעפטיגן אידישע ארבעטסלאזע פון דער נאדל בראנזשע אויך. ס'איז וויכטיג פאר אונזער זאך, צוגלייך מיט אונזערע חברים פון קריסטליכן גלויבן. פון פוילישן פראלעטאריאט פארריכט אים סענדערל. אלזא חברים, מ'דארף שיקן א דעלעגאציע צום זוויאנזעק, אַלעמענס אױגן זענען געװענדט אױפֿן פֿאָרזיצער. בײַ סענדערלען רופֿט זיך אָן דער פֿעלער און דאָס האַרץ הײבט אים אָן צו טיאָכקען. זײַן מײנונג איז, אַז אױסקלױבן זאָל מען די שטאַרקסטע ייִנגן, װי עס זאָל נישט זײַן, בײַ זײ זענען די פּעפּעעס אַ מערהײט. הײבט זיך אױף שמואלקע פֿײַװישס, פֿאַרשרײַבט מיך אין דער דעלעגאַציע! די חבֿרים האָבן זיך איבערגעקוקט האַלב פֿאַרװוּנדערט און האַלב נישט זיכער, דער פֿאָרזיצער מײנט, אז עס דארפן גיין צום זוויאנזשעק חברים אמת'ע פראלעטאריער, נישט קיין סימפאטיקער בלויז. אויסער דעם, שמואלקעס טאטע פייוויש געהערט דאך צו דעם בורזשואזן קלאס. שמואלקעס אנגעהעריגקייט צום פראלעטאריאט איז דאך נישט קיין נאטירליכע, ער קען דעריבער נאך נישט זיין אקטיוו אקעגן אויסן. זיין מיינונג איז דעריבער אז עס זאלן גיין אין די דעלעגאציע יוכבד מיט צוויי אנדערע חברים. שמואלקע האט די גאנצע צייט זיך געביסן די נעגל, ער האט זיך געפילט איצט צווישן די חברים ווי א פרעמדער. זיי ווייסן אז ער לערנט זיך א פאך, און פון דעסטוועגן מוז ער ליידן צוליבן פאטער, דער בורזשוי. ער וויל זיי דערציילן אז נעכטן האט מען פארחתמעט ביים פאטער די שופלאדן מיט דעם זילבערווארג, און א סוף, זיי מעגן איצט צו אים, צו שמואלקן פייוויש'ס האבן אביסל מער צוטרוי, אבער ווער ווייס צו ער וועט עס ווען עס איז אפוואשן פון זיך דעם דאזיגן פלעק פון דער משפחה, און עס איז א פראגע צו עס וועט אים אלס א זייגערמאכער יא אנערקענען פאר א פראלעטאריער, און באמת ווי קומט א זייגערמאכער אין נאדל פאראיין? צום סוף באשליסט מען אז עס זאל גיין יוכבד מיט ליפן, און אויב עס וועט זיך נישט איינגעבן מוז מען מוז אונז געלינגען די חמץ אקציע, דער קאמף פון אינעווייניג רופט זיך אן קלמן. קלמן'ס קול איז געווען זיכער און שטרענג, ווי ער וואלט געהאט אקעגן זיך דעם פאטער, זאל יענער נישט מיינען אז ער וועט פאר אים מאכן אן אויסנאם, מלחמה איז מלחמה. קלמן'ס אנטשלאסנקייט האט געהאט א גרויסע ווירקונג אויף סענדערלן, ער איז גלייך אויפגעשפרונגען, איך מעלד זיך צום קאמף, מיר מוזן ווייזן די שווארצע אז מיר זענען א כח. דערביי האט ער זיך א כאפ געטאן ביי דער ברוסט, איצט חברים מעלדעט דער פארזיצער גייען מיר צו צו די ציוניסטן, אין התקוה קומט פאר א פארזאמלונג, מיר מוזן די פאשיסטן שטענדיג דערמאנען אן זיך, זיי האבן נאך נישט ארויסגעגעבן אונזער חלק ביכער פון דער ביבליאטעק נאכדעם ווי מיר זענען ארויס פון התקוה און געשאפן דעם נאדלכע פאראיין. די אידישע ביכער געהערן צו אונז. איצט איז די ריכטיגע צייט. אָ, מיר װעלן זיך דערמאָנען! סענדערל האָט אױסגעלאָשן דאָס פֿײַער אין אױװעלע, אָפּגערוקט זיך פֿון דער טיר, קלמן האָט אַרױסגעשטעקט זײַן לאַנגע דאַרע נאָז, דאָס בײניקע פּנים האָט זיך נאָך אַ מאָל באַװיזן, און די אױסגעקרימטע ליפּן האָבן עפּעס געמורמלט, חבֿרה איז אַריבערגעשטיגן דעם פּלאָט, און יעדער האָט גענומען אַ באַזונדערן װעג. אין פֿופֿצן מינוט אַרום טרעפֿן מיר זיך בײַם פֿאַראײן התּקװה, האָט ליפּע סטאָלער נאָכגעשריגן זײַן פֿאַרװאַלטונג,

מיר נעמען אויס גאר שטארק ביי די פארוואלטונגס מיטגלידער פון התקווה, מען צינדט אן דעם גרעסטן עלעקטרישן לאמפ און מען נעמט אויסזעצן די געסט אויף לאנגע הויכע בענק. דאס פובליקום ווערט אומגעדולדיג, שוין צייט אנצוהייבן דעם רעפעראט, אבער די וואס פונדעווען די פרייליינס שאקאלאדע האבן נאך צייט, פאר זיי הייבט זיך ערשט אן דער אוונט, אויפשטיין צו דער ארבעט דארף מען נישט. ווי נעמט דער יושב ראש

איצט האבן אלע פארשטאנען אז מאטעס וועט נישט קומען. בינעם שטעלט זיך אוועק ביי דער וואנט אקעגן איבער לובן און גיט א ווינק צום פרעלעגענט. אין זאל ווערט שטיל. דאס פובליקום הערט אויס מאטעסעס סאקאוויטע פארלעזונג און שלינגט די ווערטער ווי א דורשטיקער וואנדערער שלינגט דאס וואסער פון א קאלטן קוואל אין דער מדבר. אין זאל איז די לופט דורכגעזאפט מיט א ריח פון שווייס. לובע קען נישט איינזיצן.

דערווייל איז אין פאראיין התקוה הייס, אויף דער בינע שטייט דאס קליינע הערשעלע און רעדט וועגן אויפלעבן דאס אידישע פאלק, וועגן שטארקן די קערפערס און לעבן מיט דער נאטור. ביים פרעלעגענט קארטשעט זיך דאס הויקערל, דער עולם האלט איין דעם אטעם און הערט, הערט, איבערגעבנדיג זיך אינגאנצן אונטער דער ממשלה פון קליינעם הערשעלע. אבער לובה האט מער קיין געדולד נישט, זי פארלאזט דעם זאל, אין א ווינקל הויף שטיין יונגעלייט און האלטן עפעס אונטער די פאליס, אבער דאס אינטערעסירט זי נישט, זי לאזט זיך גיין מיטן ברייטן שאסיי וואס פירט הינטער דער שטאט ארויס, דארטן, אויפן אויסגעטרעטענעם שניי-וועג און אויפן גלאטן אייז פון טייך, גייט אן א גרויסע לעבעדיגע דיסקוסיע אויף שליטנס און גליטש, אקסל ביי אקסל

אין איין אויגנבליק האָט זיך אין די פענצטער באַוויזן פּענעמער, באַלעבאָסטעס זענען אַרויס פון די קיכן, ווישנדיק די הענט אין די נאַסע פאַרטעכער. קרעמער האָבן זיך פאַרזאַמלט אויף די שוועלן און געפּרוּווט פאַרשטיין דעם שכל פון דער זאַך. באַלד דערויף איז פון ראַקיטנע-געסל אָנגעפאָרן אַ צווייט וועגעלע, באַגלייט פון מאַגיסטראַט און שגצים. פלוינע, איינגעדעקט אין שניי, האט אויף א מאל זיך אויפגעכאפט. סוחרים האבן אוועקגעשטעלט די מיידלעך הינטער די בופעטן און אליין אוועק צום ראטהויז. פנחס'ל, איציק הערש, האט ליב צו הערן מה עמא דובר, וואס דאס פאלק רעדט. גייט ער צו דער עלעקטרישער לאמטערן אין מיטן מארק. דאָס בעל-מלאָכה-פֿאָלק האָט אַװעקגעלײגט שער און אײַזן, געלאָזט זיך צו דער עלעקטריע און געגלאָצט צום מאַגיסטראַט צו. דאָרטן האָבן זיך מיט אַ שװערן סקריפּ געעפֿנט די דעמבענע מױערן און אײַנגעשלונגען אױף עולמות בײדע װעגענעס מעבל. און כאָטש פּלױנע האָט שױן געהערט װאָס עס טוט זיך אױף דער װעלט, איז עס פֿאָרט געװען זײער ערשטלינג און דער חידוש איז געװען געװאַלדיק גרױס. ס'איז אָנגעקומען צו לױפֿן שלום קצבֿ דעם אַלטן בענדעטעס ייִנגסטער אײדעם, און אין מאַרק איז אַװעק אַ שמועס. ווען איז דאס געשעהן? ווי אזוי איז דאס פארגעקומען? היתכן? ווי אזוי פאלן זיי אויס דאס צו טוהן, נעמען און אויסליידיגן שטיבער? און איך האב אייך באלד געזאגט אין אנהויב אז אויף א נייעם מלך טאר מען נישט בעטן, אט האט איר דעם נייעם מיניסטער מיט זיין ספאכאוון. פנחס'ל האט געווארפן א שיקלדיג אויג אין א זייט, שלום קצב האט זיך געריבן די הענט, די אויגן האבן געשפריצט מיט פייער. אין עק בעטקעגעסל, אראפ אראפ! צום שעכט הויז צו וואוינט דער טויבער עזריאל, דער לעצטער אין געסל איז ער דאך באהאוונט אין אלע נייעסן. ס'איז נישט געווען צו באגרייפן ווי אזוי די ידיעות פלעגן צו אים אנקומען. מיט זיין שארפן חוש הריח האט דער טויבער דערשפירט וואס עס קומט פאר אין מאגיסטראט הויפל, איז ער אוועק נאכקאנטראלירן די זאך און דערנאך זיי מכריז און מודיע זיין איבער דער שטאט.

דערהערט פּשעניצעס נאָמען, איז ער געװאָרן בלאַס װי די װאַנט, און דאָס קאַפּעליושל האָט זיך אים פֿאַררוקט אױפֿן שפּיץ קאָפּ. איצט האָט ער פֿאַרשטאַנען, אַז פּשעניצע איז אַ יורד און חרטה געהאַט אױף דער פּאָדאַניע, װעגן װעלכער יענער האָט אים אין נײַ-יאָר שטאַרק געבעטן. אָבער בכדי דער עולם זאָל אים הענעכן נישט גרינגשעצן, האָט ער אױסגענוצט דעם שעת-הכּושר און דערמאָנט, כ'האב אים געווארנט, פשעניצן, דו וועסט פארשפעטיגן, נעם א קלענערן פאטענט, אבי אין דער צייט. ביים טויבן האבן געפינקלט די אויגן, ער האט געהאט נאך עפעס צו דערציילן. דער בוזשוואלניער פרץ האט פשעניצן באנקראטירט, גענומען זעקס טויזנט זלאטעס האנט-געלט און נישט צוגעשטעלט די תבואה, איז ער געבליבן פארשולדיג אין שטייערן. אהא, אזוי גאר, דאס איז די מעשה? שלום קצב האט געקריצט מיט די ציין זייער אייליג, ס'האט זיך אויסגעוויזן ווי ער וואלט געשארפט די מעסערס אין יאטקע. האט מען דאך אים גאנץ נישקשה צוטרייבעט און עס וועט און מ'וועט שווייגן? האט ער זיך ארומגעקוקט אין אלע זייטן און ווי ער וואלט געזוכט א וועמענס מיטהילף. ער האט דערזען חי' יוזפ'ס זי איז דורכגעגאנען א זייט מיט די איידעלע טריט פון אן אלטער נגידיתטע און נישט אפשטעלנדיג זיך אריינגעווארפן אין רעדל איר מיינונג. איך זאג אייך מאנסלייט אז עס ווייב זיינס איז שילדיג. ווי איז דאס געהערט געווארן אין דער וועלט אז א מאמע פון קינדער זאל גיין אין די טריאטערן, אין די התקוה'ס, אפשערן זיך א פאלקע און זיך אנטוען ווי א זעכצן יעריג מיידל? עץ וועט געדענקן מיינע רייד, דער מאן וועט נאך מוזן פאר איר האקן שלעסער. זי האָט צניעותדיק אַראָפּגעלאָזט די ברעמען, פֿאַרװיקלט זיך אין די פֿאַטשײלע און זיך געלאָזט װײַטער גײן. שלומען איז עס אָבער שױן געװעזן צו פֿיל. דער קצבֿישער כּעס האָט אים שיִער נישט צעטראָגן. ער האָט געפֿילט, אַז ער מוז עפּעס זאָגן, אױב נישט, װעט עס אים קאָסטן טײַערער. ער האָט מיט רוצחישע אויגן אַ ווינק געטאָן צו חיהן, שטיי נאָר חיה! זעט נאָר יידן, די צדקתטע! מיידלווייז איז זי געגאַנגען מיט יונגן, געדענקסט, חיה, דאָרטן אונטער אסתּר איציק לייבס בויד, און איצט איז זי אַ גאַנצע כּל-ולכטע! חיה איז אַוועק אַ פאַרפלאַמטע, פּנחסלען האָט די גאַנצע זאַך פאַרדראָסן. חיהס זין זענען וואויל-לערנער אין שטיבל, און ער האָט שלומען געגעבן איבער דער נאָז, זיי נישט קיין חצוף!

דער טויבער, וועלכער איז ערגעץ פארפאלן געווארן, קומט אן פון זיין דעטעקטיוו-שפאציר מיט פרישע נייעס. ער קורטשעט איין דאס קעפל אין די אקסלען, לאזט אראפ די אויערן און עפנט א האלב מויל. עס וועט זיין א ליציטאציע דעם אנדערן מיטוואך, פייווישן האט מען דאס גאנצע ירושה-זילבער הארעסטירט. דעם עולם האט עס געטראפן ווי א דונער אינמיטן העלן טאג, שלום קצב האט זיך א ריס געטאן ווי אן אקס פאר דער שחיטה. וואס? א ליציטאציע? מיר וועלן זיך לאזן שעכטן? אלטער אלוועס און יוקל שניידער וואס זיי וואלטן געווען די פארשטעהער פון דער פלוינער כלל ישראל האבן די ערשטע געווארפן דעם לאזונג אחדות! אחדות! אחדות! האבן אלע געענטפערט, קיינער קויפט נישט אפילו בחצי חינם! אפילו בחצי חינם! און טאמער וועלן די בעטקעס ברעכן דאס אחדות וועט מען זיי אונטערהאקן די זייטן!

דער עולם איז זיך פונאנדערגעגאנגען, געשטארקט פונעם אחדות-געפיל וואס האט זיי פלוצלינג באהערשט, מורא געהאט האט מען נאר פאר די בעטקעס. ציגיינער אדער טאטערן. איין פענסטער פון פייוויש'ס געוועלב גייט ארויס אין א שמאל געסל. הענגט דארטן אויף דער מויער אן אפגעבלויט שילדל מיט דער אויפשריפט די גדאנסקע גאס.

פארנעמען דעם אויבנאן די אויפגעקומענע. אפילו די בעל עגלות גייען אויך אונטער. נאך אפאר יאר און ס'וועט פארשווינדן דער לעצטער פלוינער בעל עגלה, און אנשטאט שמייסערס וועלן זיין בלויז געענדיגטע שאפערס. דאס בעטקע געסל מיט די לאנגע הילצערנע הייזלעך און געמויערטע פאציאטעס געדענקט אבער אנדערע צייטן. אמאל אמאל איז דא איינגעשטאנען די פלוינער היימישקייט. אלע וויכטיגע נייעסן און געשעענישן פון פלוינא האבן דא דערגרייכט און זיך געענדיגט. איז אין שטאט פארגעקומען א מחלוקת, האט עס אפגעהילכט אין בעטקע געסל מיט א געשלעג. האט דער אלטער ענגעלמאן שיע קאראס איידעם באשלאסן צו האקן דעם וואלד אין אשיק, האט ער געמוזט אנקומען צום בעטקע געסל צו יואל וואסערס, דא זענען געשטאנען די תבואה שפייכלערס, און דא אין עק געסל האט מען אויפגעבויט די שעכט הויז. א קילער שבת אוונט, אויף הילצערנע שוועלן זענען אויסגעזעצט די סעדעכעס און די באלאגולעטעס מיט זייערע געזינדלעך,

פיסבענקעלעך און קעסטעלעך. אויף א שעניק ליגט אויסגעצויגן מיט א תהילים'ל בענדעט דער דעה-זאגער און באפעלער איבער די פלוינער שוסטער, און ארום איהם די מייסטערס, זיינע אמאליגע לערן-יונגלעך, וועלכע ער האט געשמיסן. בענדעט האט עס ליב זיי צו דערמאנען, כאטש מ'איז שוין טאטעס פון קינדער, האט מען פאר איהם טאקע שטארק דרך ארץ. שטייען רעדלעך שבת'דיגע מענטשן

די קולות פון בעטקע געסל האבן זיך איבערגעטראגן אין מארק אריין, און פארהילכט דארט אין די לופט ביז, ביז ס'האבן זיך אויף די פלוינער הימלען באוויזן דריי שטערן. האט די בעטצינע דורך אן אפן פענסטער ארויסגעשריגן אין געסל אריין, גאט פון אברהם יצחק און יעקב, עס קומט די פולע וואך! האבן אירע ווערטער דערמאנט דעם עולם אז עס קומט אן די וואכעדיגקייט מיט אירע זארגן, איז מען זיך צעגאנגן. ווי געסט נאך א חתונה, ווער צום געשפאן, ווער צום העמערל אדער צו דער מעלק, האט א שניידערל געמאכט זיך דאס פעקל און אוועק איבערן דארף. ליידיג איז געווארן דאס בעטקע געסל, און די באלעבאטים וואס האבן זיך געמיגלט מיטן פעבל האבן געקאנט פריי דורכגיין, ס'האָט זשע קיינער נישט פאַרטשעפּעט און נישט אָפּגעלאַכט פון חסידל. פאַרשפּאָרט האָט מען צו זען דאָס הפקרות פון די יונגע מוידן. שטיל האָבן די ווייבער אַוועקגערוימט דעם שבת און אַרויסגעטראָגן אין די הויף אַריין פאַר די מאַנסלייט די וואַרעמע בגדים מיט איבערגעבליבענע מאכלים פון שבת, מיטצונעמען זיי אין וועג אַריין. און ס'איז אַװעק אַ שמירערײ פֿון רעדער, אַ שפּאַנען פֿון פֿערד און אַ שעלטן פֿון די שמײַסער-יונגן. שױן האָבן געקלאַפּט צו דער הצלחהדיקער פֿולער װאָך די העמערלעך בײַ די שוסטערס און די מאַשינען בײַ די טאַנדײטערס. די סעדערס האָבן פֿון די בױמער און פֿון די קאַמערן געטראָגן די קױשן אױבס אױף די װעגענעס און געפּאַקט דאָס עסנװאַרג מיט קלײנע פֿלעשלעך אין טיפֿע קעשענעס אַרײַן אין די בונדעס אָדער אונטער די געזעסן אױף די פֿורן.

נאר אזוי ווי דאס געשפאן איז געוועזן א משפחה זאך, האט מען טאקע געטוהן שידוכים מיט שמייסערס און באלאגאלעס. לאנג זוכן האט מען נישט געדארפט, באגאנגען זיך אן שדכנים, נישט געפארן אין די קרעטשמעס אויף א קוק, ווייל בשכנות האט געוואוינט בעבע יידעס חברה. בעבע יידע איז געוועזן באשאנקן מיט בנים, וואוילע יאטן, און חוץ שמייסעריי האבן זיי געהאט זייטיג טועכץ, א זעקל מעל אפהויבן פון א פרעמדן וואגן אויפן פינסטערן שאסיי, עפענען א שטאל אדער אריינקריכן אין די שיכור'ס תבואה שפייכלער. אויף די זאכן זענען זיי געוועזן פלינקע בעריעס. האט מען זיי דערפאר געהאלטן פאר פרנסה לייט. מאכט זיך, מ'פאקט אמאל א מויד פֿון די הלװאַסעס מיט בעבי ייִדעס אַ חבֿרה-מאַן, אַרומדרײען זיך בײַ אַ בױדעם אָדער אַ קאַמער, האָט מען גענומען פֿיר דרענגער, אַװעק אױפֿן שול-הױף און צוגעדעקט דער מױד דעם קאָפּ. װײַטער אַראָפּ איז געװען בענדעטס פּאַלאַץ, דאָס װײַסע הײַזל מיט דעם צוגעמױרטן שטיבל, װוּ ס'האָט געװאױנט די אַלטע הערש-לײבעכע, װאָס קהל האָט אױסגעהאַלטן. דאָס הײַזל איז געװען אַ מײַסטערװערק פֿון קונסט. שווער געווען צו באשטימען פון וויפיל שטאקן עס באשטייט, צוויי צי דריי צי אנדערהאלבן, פענסטער אין דער סקווער, פענסטער אין דער לענג, פענסטער אין דער ברייט, פון איין זייט איז דער דאך געווען שפיציג, פון דער אנדערער זייט רונדיג, דא איז צוגעבויט אן אלקערל, אויסער דעם שטיבל פון דעם אלטן הערש לייבעכע וואס געהערט צו קהל, דא א קעכל, דא טרעפלעך צו דער זייט און דא פון פארנט, אזוי איז געשטאנען דאס הייזל, און האָט מען מיט איין בליק אַרומגענומען דאָס גאַנצע בעטקע-געסל, האָט בענדעטס פּאַלאַץ אויסגעזען ווי אַן אַלטער פֿירשט צווישן יונגע פּרינצן. דאָ האָבן געוואוינט בענדעטס אויסגעגעבענע טעכטער און אייניקלעך. די זין זענען אַוועק אין די דערפֿער פֿאַרשפּרייטן דעם טאַטנס מלאכה אָדער געהאַלטן אין אַרענדע די שווייגן. די איידעמס זענען געווען שוסטער פלעגט זיך מאכן בענדעט'ס א טאכטער האט חתונה געהאט מיט א קלעזמער, אן אויפקויפער, א דארפגייער אדער א טרעגער, ווערט ער אויך מיט דער צייט א שוסטער, אזא כח האט געהאט בענדעט'ס לייט. אט אזוי האט מען געלעבט אין בעטקע געסל, עדר עדר לבדו, יעדער סטאדע מיט איר פאסטוך. די גרעסטע משפחה אין געסל זענען געוועזן בעטקעס, ווי א שוואם האבן זיי איינגעזאפן אין זיך די קליינע געזינדלעך,

די קאַרשן אויגן זענען געווען שטענדיק פריש, מיט אַ פייכטן גלאַנץ פאַרצויגן. געהאַט האָבן זיי נישט קיין שטענדיקע פּרנסות, ס'איז געוועזן אָפּהענגיק פון סעזאָן און פון דער געלעגנהייט, וואָס איז געקומען אונטער די האַנט. על-פּי-רוב איז מען געווען ווינטער פערד-הענדלערס, זומער סעדערס און אויפקויפערס פון מציאות. זענען דאָ פאָרגעקומען כסדר דין-תורות מיט בוררות מיט אויסגלייכענישן. אין שטאט האט מען געשמועסט אז די בעטקעס שטאמען פון ציגיינער, צי גאר פון טאטערן. איז אין דעם שולדיג געווען זייער שווארצקייט אדער זייער וואוינען אין אפענע שטובער און ביידלעך, צי גאר דער משונה'דיגער נאמען בעטקעס, בלייבט נישט קלאר. אט שטייט ישראל בעטקע, שמואל בעטקעס טאטע, און דערציילט, מיין טאטע עליו השלום איז געקומען קיין פלוינע צוזאמען מיט איציק לייבן און שיכור'ן. איך בין דעמאלט געווען נאך א יונגל. און דער טאַטע אונדז צו לענגערע יאָרן איז געוועזן דער ערשטער גלעזער אין פּלוינע. האָט ער אָנגעהויבן צו גיין אויפֿן דאָרף, איז עס באַלד די פּויערן געפֿעלן געוואָרן, האָבן זיי גענומען נוצן גלעזערנע שויבן אַנשטאַט פּענכעזשעס. דערנאָך האָט מײַן טאַטע, כ'בין נישט ווערט אים צו דערמאָנען, מנדבֿ געווען גלאָז פֿאַר דער שול. איציק-לייב מיט שיכּורן זענען שוין דעמאָלט געוועזן צעקריגט, דעם אַלטן פּרץ כרשאַנאָווסקי איז עס געפֿעלן, האָט ער באַשטעלט גלאָז פֿאַר די פֿענצטערלעך פֿון די כאַטעס, אין וועלכע עס האָבן געוואוינט זײַנע פּאַראָבקעס, און געשאָנקען דעם טאַטן זכרונו לברכה אַ פּלאַץ, האָט זיך דער טאַטע, די נשמה זײַנע אין גן-עדן, אָנגעהויבן בויען, און דאָס איז מײַן ירושה עד היום. אָבער, רב ישׂראל, פֿאַר וואָס רופֿט מען אײַך בעטקעס? מע רופֿט אונדז אַזוי. און דער אלטער בעטקע דערציילט ווייטער, מיין מאמע, פראדלען צו לענגערע יאר, האט איינמאל געקאכט שוואמען. פארצייטנס איז פלוינע געווען פון אלע זייטן ארומגעצוימט מיט וועלדער, און ווי א וואלד איז שוין פארהאן א האלבע פרנסה, האלץ צו הייצן, דזיעגעכץ, סמאלע, האניג און טאקע שוואמען, צי גאר יאגדעס, א גילדן אין קעשענע איז אויך געוועזן, פון א וואלד האט מען לעדער, א פעלעכל פון א טכויזש, א פוקס, א העזל, און אמאל א ווידרע, האבן טאקע אידן געהאט פרנסה איבערן מויל. איז איינמאל דאס געוועזן ארום סוכות צייט ווען די פויערן מאכן אריין די שויבן אויף ווינטער, כ'געדענק עס אזוי ווי היינט. דער טאַטע, אַ ליכטיקער גן-עדן אים, איז פּונקט געװעזן אױפֿן דאָרף. איז די מאַמע אַװעק אין װאַלד אַרײַן קלױבן שװאָמען. שװאָמען, דאַרפֿט איר װיסן, איז פֿאַרהאַן פֿאַרשידענע מינים. און יעדער מין האָט זיך זײַן קאָליר. טרעפֿט זיך אַמאָל, אײן מין האָט עטלעכע קאָלירן און עטלעכע מינים האָבן אײן קאָליר, דאַרף מען זײַן בײַ שװאָמען אַ גרױסער איבערקלױבער. קום איך אהיים פון חדר, עס איז שוין געווען פארנאכט צו, טרעף איך די מאמע ליגן אין בעט, און יידענעס לייגן איר צו שטארצן צום בויך, די מאמע קרעכצט, עס דרייען זיך איר די געדערים, קיין דאקטער איז נאך אין יענע צייט אין פלוינע נישט געוועזן, האט מען געלייגט א גאנצע נאכט הייסע פייערקעס און געגעבן צו טרינקן רומיאנעק, און כעלות השחר האט די מאמע עליו השלום אויסגעהויכט די נשמה.

זי וויל עס זען אַליין פֿון אַלטעס מאַנס מויל. לייביס שטוב איז געוואָרן דער צוציִונגס-פּונקט פֿון אַלע פּלוינער קלאַסן. ס'האָבן אָנגעהויבן קומען באַנדיטעס פֿון די דערפֿער און שיכּורס. לייבי וואָלט אין דעם קיינמאָל נישט געגלויבט, אַז פֿײַוויש דעם רבֿס זאָל קומען זיך מיט אים אַן עצה האַלטן. און בעטקעס גאָר גרויסע מחותּנים זענען געוואָרן מיט לייבן און איציק לייבס. דערמאָנט זיך, אַז לייבי איז אסתר-איציק לעב'ס איידעם, און שלום געמאכט מיט דעם מום אין די משפחה, ער איז ער איז איצט דער עצה געבער, לא החכמה ולא הגבורה, אויפגעגאנגען זיין שטערן. זיידעס און אייניקלעך. אין דער קירכגאס, וואו די וועגן צעשיידן זיך און טיילן פארנאנדער פלוין אויף צוויי העלפטן, איז געשטאנען מאטאס און געווארט. איבער דער גאנצער לענג ביז צו ענגעלמאן'ס גארטן האט זיך נישט געוויזן קיין לעבעדיג נפש. זיין אויער האט נישט אויפגעכאפט קיין שום קלאנג אדער שארך. די נידעריגע הייזלעך זענען געשטאנען מיט ווייסע קופקעלעך אויף די קעפ, פארטיפט אין שווייגן. דא און דארט האבן אין די פענסטער געשימערט פייערלעך און באלויכטן די פראסט-בלומען אויף די שויבן. מאטאס האט גענומען מארשירן איבער די לענג פון דעם טראטואר צווישן די שירע סקעלעטן פון די ביימער. האט זיך פון צייט צו צייט אפגעשטעלט ביי די ווינקלען וואו ס'עפענען זיך שמאלע טונקעלע געסלעך און ווערן פארשלינגן פון דער קירכגאס. די שנייאיגע שטעגן זענען געוועזן לער, און מאטאס האט שוין אנגעהויבן צו פארלירן די האפנונג זיך צו זען דעם אוונט מיט לובען. אין זיין זכּרון האָט אָנגעהויבן אויפשווימען לובעס געשטאַלט. צוערשט האָט ער געזען דעם אָליוו-קאָליר פון איר פּנים, דערנאָך דעם פייכטן גלאַנץ פון די לענגלעכע אויגן מיט די גרויסע שוואַרצאַפּלען און לאַנגע וויעס, און צום לעצט די פאַרב פון אירע האָר, וואָס האָט שטענדיק אַזאַ געהיימניספולע ווירקונג אויף אים. ניין, ער קאָן זיך דאָס בשום אופן נישט ערקלערן. ווי אַזוי האָט ער זיך געלאָזט באַהערשן פֿון דעם דאָזיקן כּמעט אומבאַוווּסטזיניקן מיידל? לובע איז אַזאַ אויבערפֿלעכלעכע, ער האָט נאָך אין איר קיין שום אינערלעכע שיינקייט נישט געזען. איז ער אַלזאָ פֿאַרבלענדט געוואָרן פֿון דעם פֿיזישן אין איר? אָבער זי פֿאַרמאָגט עפּעס אַזאַ נאַטירלעכן שטאָלץ, אַ באַזונדערן פֿרויען-שטאָלץ, וואָס רייצט און באַצויבערט. מאַטאַסן בליצט אויף אין מוח אַ געדאַנק. אפשר האט עס צוטאן מיטן אלטן משפחה אנטאגאניזם וואס ציט זיך שוין דורות לאנג? אויב אזוי איז לובעס פארהאלטן זיך צו אים די אייביגע גאווה פון די שיכור'ס. האט דאך דער אלטער זיידע איציק לייב שטענדיג געטענה'ט אז צווישן זיין משפחה און די שיכור'ס לייט וועט קיינמאל קיין שלום נישט זיין. זעהט אויס זייער אינטערעסאנט ער, מאטעס, ווערט אריינגעצויגן אין א סכסוך וואס ציט זיך שוין גאנצע דורות. זאל דאס זיין א באווייז ווי שטארק ס'איז די קראפט פון משפחה בלוט? מאטעס געדענקט אז נאך אין די קינדער יארן האט אים געלאקט צו וויסן די סיבה פון דעם סכסוך צווישן ביידע משפחות, וואס האט פארנאנדערגעטיילט פלוינא אין צוויי פיינדליכע לאגערן. אין זיין זכרון שטייט אויף א בילד פון זיינע קינדער יארן, א קאלטער ווינטער אוונט, חנוכה צייט. דער זיידע איציק לייב זיצט ביים לאנגן דעמבענעם טיש און לערנט משניות. אין איין האנט האלט ער דאס געלע טאבק שקעטעלע און מיט דער אנדערער לענט ער זיך אן אויף זיין שטעקעלע. אונטער דער טיהר הערט זיך א כארכלען און א ניסן. באַלד קומט אַרײַן נאָטל שמשׂ, קלעבט, גלײַכט זיך אױס, זאָגט מיט אַ שטרענגן טאָן, פּונקט װי בײַם אױסרופֿן צו קריאת-התּורה, ר' איציק לײב, דער מרא-דאַתרא איז ניפֿטר געװאָרן! דער זײדע איז אױפֿגעשטאַנען, אָנגעלענט אָן שטעקעלע, איז ער צוגעגאַנגען צום שמשׂ, אַרײַנגעקוקט אים טיף אין די אױגן און מיט אַ בײזער אַ ברום געטאָן. װאָס מײנסטו, דו ביסט מיך משמח מיט דער ידיעה? גיי זאג דעם הולך לעולמו אז איציק לייב בעט ביי אים מחילה פארן בייזן הארץ וואס ער האט אויף אים געהאט. די שנאה איז געוועהן נישט צוליבן איידעם נאר איבערן שווער. איך וועל נאך האבן מיט שיכורן א דין תורה פארן בית דין של מעלה. דער שמש איז אוועק און מאטעס איז צוגעפאלן צום זיידן, ארומגענומען זיינע דארע קני און געבעטן, דערצייל זיידע נאך אמאל די מעשה מיט שיכור'ן און מיטן אלטן מורה הוראה. שכנים זענען אריינגעקומען הערן וואס איציק לייב וועט איצט זאגן. דער זיידע האט זיך אוועקגעזעצט ביים אויוון, אנגעלענט מיט די פלייצע און אנגעהויבן די מעשה אויפ'ס ניי. הערט מענטשן, ווי אזוי איינער פארנעמט זיך, אזוי פירט מען אים פון הימל. וויל ער עשירות, גיט מען אים עשירות און מען פארשטאפט אים ס'הארץ. וויל ער כבוד, קריגט ער כבוד ביז צום ווערגן זיך. קעגן וועמען מיין איך דאס? איר פארשטייט דאך מן הסתם אז קעגן שיכור'ן. אמאל איז ביי אידן נישט געוועזן קיין מיוחסים, אין אונזערע מקומות זענען מיר אלע געוועזן בנערינו ובזקנינו שווייגערס, ארענדארן און שענקערס, האבן געהאנדלט מיט תבואה און אקעוויט און געדינט דעם רבונו של עולם בשלימות אן קונצן אז פלוינע איז געווארן א שטאט, מען רעדט נישט וועמען מען האט עס צו פארדאנקן, זענען געקומען פון די דערפער אידן און אויפגעשטעלט זיך הייזער ארומען מארק. דעמאלט איז געווארן א גרויסע שינוי אין לעבן, יעדער האט געוואלט זיין גרעסער און העכער פון אנדערן, און דא מיין איך טאקע שיקארן. שיקארא, כ'ווייס נישט צי זיין נשמה איז אין גן עדן. דער זיידע האט צוגעזשמורעט דאס לינקע אויג און פארביסן די ליפן. איז געווארן דער שתדלן פאר אידנס וועגן ביים פריץ. דערנאך, אז מ'האט געדארפט אויסמעסטן א שטיק פעלד אויף א בית חיים, איז עס פונקט אויסגעפאלן אויף זיין נחלה. כאטש ס'איז געווען אן אנדערער וועלכע האט געוואלט האבן די מצוה, איז מען געגאנגען מאכן א גדר ארום דעם בית הקברות, איז ווייטער דאס אייגענע געהילץ האט געגעבן שיקארא פון אשיקער וואלד, און קיינעם צו דער מצוה נישט צוגעלאזט. האט מען געדארפט פארריכטן די שול, א שינדל דאך איז ווידעראמאל שיקארא, אזא נישט פארגינער איז דאס געוועזן, און איצט די מעשה מיטן ראדזימינער מורה הוראה. דא האט שיקארא זיין בלוט פארגאסן. כ'זאג עס נישט אלס נוגע בדבר, דער אלטער ראדזימינער מורה הוראה איז געוועזן מיין מחותן. שיקארא האט כסדר געהאלטן אין איינקויפן זיך אין יחוס, האט ער אויסגעגעבן די טעכטער פאר רבי'שע זין און געברענגט זיך פון לובלין רבני'שע שנירן, און דאס אלץ כדי צו מאכן פארגעסן דעם שורש זיינעם. שיקארא'ס מאמע דארפט איר וויסן האט מען גערופן די פערסיאנערין צוליב א מעשה וואס איז געווען. כ'וויל נישט זיין קיין הולך רכיל, נו פארשטייט איר דאך שוין ס'איז פארגעקומען עפעס אזוינס בעת די מלחמות מיט די טערקן אין די צייטן פון מלך סאביעסקי. און שיקארא איז געווארן דער מיוחס און דער בעל צדקה און דער עצה געבער און דער ממונה אויף דער שול. איז דאך דאכצעך גוט. א איד האט עושר און גדולה און כבוד דארף ער זיצן שטיל און דאנקן ברוך הוא פאר דעם חסד וואס ער טוט מיט אים. איז הערט שוין וואס א פארכאפער איז נישט און נישט פארגינער קאן. און דא קום איך שוין צו דער עצם זאך. ווען מיין אסתר איז אלט געווארן פערצן יאהר איז זי געשטאנען אין שידוכים. וועגן עושר און רייכקייט איז דאך אפגערעדט. איך אבער האב געטענה'ט איינס, איך דארף נישט קיין גאלד גרוב. פאר מיין עלטסטער טאכטער גיטס מיר א בן תורה און אזוי איז טאקע געווען, איך בין געווארן מחותן מיטן ראדזימינער מורה הוראה, איין איינציגן זון האט דער אלטער געהאט, א בן יחיד, פון תורה און חכמה איז דאך נישטא וואס צו שמועסן, נאר דאס איידלקייט זיינס איז גארנישט געוועזן אפצושאצן, א כלל איך האב אריינגענומען מיין איידעם אויף אלעם גרייטן און צוגעזאגט קעסט אויף עולמות זאל ער זיצן יומם ולילה און לערנען, נאָר איין תנאי האָט זיך דער אַלטער בײַ מיר אויסגערעדט אונטער פֿיר אויגן, טאָמער מאַכט זיך, אַז פּלוינע דאַרף אַ נײַעם רב, זאָל עס זײַן דער איידעם מײַנער. אַ איין און איינציקער איז ער בײַ אים געוועזן, און דאָס רבנות איז זייערס אַ משפּחה-זאַך, דאַרף עס נישט איבערגעריסן ווערן. איציק לייב האָט דרײַ מאָל אָנגעקלאַפּט אין שקעטעלע און גענומען אַ שמעק טאַביק, אָפּגעניסט און ווײַטער געצויגן דעם המשך פֿון דער מעשׂה. עץ געדענקט שכנים וואס אין פסוק ווערט דערציילט וועגן דוד המלך און בת שבע, ווי אזוי דער גביר האט צוגענומען פון ארעמאן זיין איינציג ציגעלע? אזוי איז עס טאקע געווען אין אונזער משפחה. מיין איידעם, דער ראדזימינער מורה הוראהס זון, האט זיך אוועקגעזעצט אין אלטן בית המדרש, אויסגעטון פון גשמיות און גענומען זיך צו תכלית זאכן. יומם ולילה האָט דער גאַנצער פּלאַץ ביז צום דאָקטער קאַשינסקיס גאָרטן געקלונגען פֿון זײַן קול-תּורה, און צוליב אים בין איך דערהויבן געוואָרן. דאָס האָט אָבער שיכּורער נישט געקאָנט פֿאַרטראָגן. ער האָט דווקא געוואָלט זײַן דער איין-און-איינציקער אין דער מדינה. מאַכט זיך טאַקע, ווי ס'איז שוין פֿריִער גערעדט געוואָרן צווישן מיר און מײַן מחותּן, דעם ראַדזימינער מורה-הוראה, און דאָס פּלוינער כּיסא-רבנות ווערט פֿרײַ. זאָג איך צו מײַן איידעם,